זייט צוויי, קאסעט פֿינף. דענסטמאל איז מאטקע געקומען צו זיך. ער האט אויסגעזוכט דאס פעקל וואס קאנאריק האט געטראגן אויף די פלייצעס ווען מאטקע איז אים אונטערן ארעם באפאלן, געגעבן עס מארין צו האלטן. דערנאך האט ער אנגענומען קאנאריקן ביי א פוס און צוגעשלעפט אים צום טייכל. דארט האט ער אים באזוכט. ער האט גארנישט געפונען. ער האט אים אפגעבונדן דאס טוך פון פנים געמאטערט זיך ניט אריינצוקוקן אים אין פנים אריין, האט אים אויפגעריסן דאס העמד, אויפן לייב אנגעבונדן האט קאנאריק געהאט א זעקל, אין וועלכן עס איז געלעגן פאפיר-געלד און א פאס, איינגעוויקלט אין א שטיקל פאפיר. אויפן פאס האט מאטקע זיך מער געפרייט ווי אויפן געלד. ער האט אויסגעזוכט די שטיינער וואס ער האט אנגעגרייט נאך פון פארנאכט, ארומגעבונדן קאנאריקן מיט. מארי'ס טוך און אריינגעשטופט די שטיינער אין טוך אריין, האט ער אים אריינגעקויקעלט אין וואסער אריין צווישן געמויזעכץ, און קאנאריק איז פארשוואונדן פון דער וועלט. אפגעוואשן זיך ביים וואסער, האט ער באפוילן דער מויד זי זאל זיך אויך גוט ארומוואשן אין וואסער. דערנאך האט ער אויסגעטאן זיין צעריסענעם ראק מיט די שטיוול, געמאכט דערויס א פעקל, אנגעלייגט מיט שטיינער און אריינגעלאזט אין וואסער.

האָט זיך אָנגעטאָן קאַנאַריקס נײַעם אָנצוג, די סאַמעט-רױטע אױסגעשניטענע װעסט, און אָנגעהאָנגען זיך זײַן זײגער מיט דער גרױסער זילבערנער זעלנערישער קעט. אַז מאָטקע איז שױן געװען אָנגעטאָן, האָט ער גענומען נאָך אַ פּאָר שװערע שטײנער און אַרײַנגעלאָזט אין װאַסער אױף דעם אָרט, װוּ קאַנאַריק איז געלעגן. גענומען קאנאריקס פאק אויף די פלייצעס, די מויד ביי דער האנט און איז געגאנגען. זאלסט געדענקען אז איך הייס מאיר אהרן קאנאריק און אזוי זאלסטו מיך רופן שטענדיג, דו הערסט? זאלסט ניט פארגעסן, האט מאטקע געזאגט דער מויד שטרענג. און איך הייס חנה דבורה זילבערשטיין, וואס? פון ווען? קאנאריק האט מיר געקויפט א פאס פון די קאטערינאזשעס און האט מיר אים היינט געגעבן ווען איך בין אוועק מיט אים, געדענק דאס איז גוט. די נאכט איז געווען א קאלטע און מארי האט גארניט געהאט אויף זיך ווי נאר איר לייכט טולענעם קאפטנדל און א קליידל אויפן נאקעטן לייב. עס איז איר קאַלט געװען. זי האָט די גאַנצע צײַט געקוקט מיט בענקענדיקע און באַגערנדיקע בליקן אױף מאָטקען. זי האָט געפֿילט דאָס באַדערפֿעניש צו װערן אַרומגענומען, צוגעדריקט פֿון די שטאַרקע װאַרעמע אָרעמס, װאָס עס האָט איבער זײ ערשט גערונען מענטשנבלוט, צו װערן באַהױכט פֿון דעם װאַרעמען אָטעם, װאָס האָט ניט לאַנג צוריק געאָטעמט לעבעדיק בלוט. זי האָט זיך צוגעקורטשעט צום יונג, אײַנגעקנאָטן זיך מיט איר ציטערדיק לײַב אין זײַן ברויזנדיקן קערפּער און געקוקט צו אים מיט קינדישע בעטנדיקע אויגן. מאָטקע, מאָטקע לעבן! האָט זי זיך געטולעט צו אים, דער יונג האָט זי אַוועקגעשטופּט פֿון זיך, ניט איצט, קום, מיר דאַרפֿן אַנטלויפֿן, עס ווערט שפּעט. מאָטקע, מאָטקע אײנציקער, שלאָג מיך, טרעט מיך מיט די פֿיס, און איך װעל דײַנע הענט קושן, טו מיט מיר װאָס דו װילסט! װי הײס איך? האָט זי מאָטקע געשלאָגן מיט דעם פֿױסט אין פּנים אַרײַן. װי הײס איך? האָסט פֿאַרגעסן? קאַנאַריק, מײַן ליובאָװניק קאַנאַריק! אין דעם וואסער וואס איז געלעגן ניט ווייט פון זיי האט זיך עפּעס באוועגט. דאס וואסער האט אויפגעציטערט און געפּאטשט אומרואיק צווישן דעם גרינס און די קוויטשערס ווי עס וואלט זיך דארט ווער אויפגעכאפּט און ארויסגעקוקט ביי דעם נאמען קאנאריק וואס האט זיך געהערט אין וואלד. מאָטקע און מאַרי האָבן ניט געהערט דאָס ציטערן אין וואַסער. זיי האָבן זיך ביי די הענט אָנגענומען און געגאַנגען מיט פֿלינקע טריט צו דער נענטסטער סטאַנציע, צו פֿאָרן קיין וואַרשע, אויף דעם אַדרעס, וואָס מאַרי האָט צווישן די בריסט געהאַט פֿאַרשטעקט. דריטער טייל. אין אַ ווינקל פֿון דער גרויסער וואַרשע איז נאָך איבערגעבליבן אַ רעשט פֿון דער מיטל-אַלטערישער שטאָט. די אַלטע וואַרשע באַשטייט פֿון הויכע, שמאָלע אַלטע הײַזער, וואָס אונדזערע זיידעס פֿאַר הונדערטער יאָרן האָבן זיי אויפֿגעשטעלט. איין הויז איז אײַנגעמויערט אין צווייטן, און קוים רירט מען איינס, וועלן די אַנדערע צעפֿאַלן.

אונזער איינער אז ער פאלט אריין אין אזא הויז מיינט ער אז ער איז פארבלאנדזשעט געווארן אין אן אלטן קלויסטער וואס פון די ווענט שמעקט די אינקוויזיציע און א שרעק באפאלט אים פון די הויכע רונדיגע באלקנס וואס בייגן זיך ארום זיין קאפ פון די שווארצע כמארע ווענט וואס רינגלן אים ארום און ער בלייבט שטיין אינמיטן וועג פאר פינסטערניש און שרעק.

שטייען אין ענגשאפט די הייזער ווי אלטע אלטע זוידעס, הויכע און שמאלע ווי סוכותניקעס, יעדע הויז איז אן אנדער קאליר אפגעפארבט, מיט די הערבן פון די אלטע צעכן אויף זיי. אין מארק זענען אויפגעשטעלט בוידן און שטעלן, און ווי עס פאסט זיך פאר אזא אלטן טייל שטאט, איז דא דער מארק פון אלטווארג, איר קריגט דא צו קויפן פון אלטע אפגעניצטע לעפל ביז אפאר אלטע שטיוול. און איינער קומט דא אן, אן אפגעריסענער, און גייט ארויס א באקליידטער מיט אפאר שטיוול וואס זענען גענעיט געווארן פאר פֿינף יארן אין פאריז, מיט א ראק וואס איז געמאכט געווארן אין א ניו יארקער שאפ, און מיט א הוט וואס איז געקויפט געווארן אין א בערלינער קראם. און דאס אלץ האט ער געקויפט פאר קליין געלט, און עס איז אים נאך געבליבן אויף מיטאג. אין איינעם פון די הייזער וואס האט געטראגן דעם שטאלצן נאמען דער שיף אנקער, און איז טאקע געווען באצייכנט מיט א שיף, גרין אפגעפארבט אויף א רויטן הינטערגרונט, האט זיך געפונען דאס טיי הויז קאפע ווארשאווסקי. ביינאכט איז די קאפע ווארשאווסקי באלויכטן מיט צוויי רויטע לאמטערנעס וועלכע ברענען אונטער דער שילד מיט דער גרינער שיף,

ביי א טייל האבן זיך די האר צעלאזט, ביי א טייל זענען די האר ארומגענומען מיט רויטע בענדער, און ביי די עלטערע און דיקע האבן זיך די קאפטנדלעך אויפגעשפילעוועט, און צופעליג ווייזט זיך ארויס א באלייבטע געהויבענע ברוסט. נאר די עלטערע אליין זיצן אזוי שווער און אומבאוועגליך אויף די שטולן פאר דער קאפע ווארשאווסקי.

פאר פיל טירן פון אזעלכע קאפעען זיצן אויסגעזעצט מיידלעך אין אזעלכע מאדנע שלאף-שטוב קאסטיומען, און פיל יונגעלייטלעך און עלטערע מענטשן, ציווילע און רעגירונגס-לייט אין פארשיידענע אוניפארמען. יונגע און אלטע באלעבן אין די אוונטן די טראטוארן פון דער אלטער שטאט. אָפֿטמאָל שפּילט אַ קאַטערינקע פֿאַר אַ הויז און קינדער טאַנצן אַרום. אַ מאָל הערט זיך אַ האַרמאָניקע. דאָ זיצט דער סטרוזש פֿאַרן הויז מיט אַ שיקסע אין די אָרעמס, שפּילט זיך מיט הנאה, אַ מעלאַנכאָלישע פּוילישע מאַזורקע און היט דאָס הויז, אַז קיין גנבֿים און קיין אומגעמאָלדענע מענטשן זאָלן ניט אַרײַנקומען. ער לאזט אבער אריין די מיידלעך מיט די געסט וואס זיי פירן פון דער גאס און פארשווינדן אין פינסטערן לאבירינט פון אזא הויז. דאס איז אלץ אין אוונט. איצט איז אבער טאג, דער מארק פון דער אלטער שטאט איז פול מיט סוחרים און קונים. אלץ איז דא א סחורה, אלץ פארקויפט מען און אלץ קויפט מען דא. עס שטייט א זעלנער מיט ראזעווע ברויט, אן אנדערע מיט קאזיאנע לייוונט צו פארקויפן, א איד מיט אלטע שירעמס און אפגעניצעוועטע קראגענס, א אידענע מיט אלטע ווייבערשע קליידער. דער מארק איז פול מיט קונים און מען קויפט און מען טוט אן די געקויפטע זאכן באלד אויפן ארט. טייל מאכן אן אויסבייט, לאזן איבער די אפגעטראגענע זאכן פאר א ברויט, פאר א פעקל פאפיראסן, און אמאל גייט איינער אוועק פון דעם מארק אינגאנצן אן א ראק, פאר א טרונק בראנפן. אזוי ווייט ווי די פארגעשריבענע אנשטענדיגקייט לאזט צו, גייט אן דער האנדל ביז צו די הויזן. אן הויזן קען מען ווי באוואוסט אין מארק ניט ארומדרייען זיך. און די נימפע, די ווארשעווע וואסער נימפע וואס שטייט אין דעם אויסגעטריקנטן ברונעם האט שוין געזען ניט איין נאקעטן קערפער. און ווען זי וואלט ניט געווען געמאכט אויס קופער, וואלט זי זיך גערויטלט פון בושה פאר די פארשיידענע סצענעס וואס עס קומט איר אויס צוצוזען. אין קאפע ווארשאווסקי איז איצט שטיל. איינזאם זידט דער גרויסער סאמאוואר אין א ווינקל, און די פליגן עסן זיך רואיג דעם קעז, די קיכעלעך, דאס אנדערע געקעכץ, וואס ליגט אויסגעלייגט אין פענסטער. אין קאפע אליין ווייזט זיך קיינער ניט. נאָר אין אַ הינטערשטיבל, וואָס האָט קיין פענצטער ניט, נאָר אַ קליינעם לופטטשיק, וואָס גייט אַרויס אין אַן אַנדער שטוב, די שטוב האָט שוין יאָ אַ פענצטער, וואָס באַלייכט זי גאַנץ מאַט מיט אַ פאַרנאַכטלעכן שימער. ביי אַ ווייסן, לאַנגן טיש זיצן אַ פּאָר אַנדערע מיידלעך צי ווייבלעך און טרינקען טיי.

זשיראדאווער טישטעכער און האנטעכער וואס זי האט אנגעזאמלט אין איר קארב, און האט געוויזן די שיינע דעסנס אין וועלכע עס איז געווען איר נאמען אויסגעהאפטן. די מיידלעך האבן באטראכט די ארבעט, געפרואווט טרעפן וויפיל די לאוויטשערן האט באצאלט פאר די ליילעכער מיט די טישטעכער, און דאס ווייסצייג. איז ארום געגאנגען פון איין האנט אין דער צווייטער. די נייעס אז די לאוויטשערן האט זיך ווידער געקויפט נייע וועש, האט ארויס גערייצט די באלעבאסטע פון דער קיך וואו זי איז געשטאנען און האט געקאכט מיטאג פאר די קינדער וואס דארפן באלד פון חדר אהיים קומען. די באלעבאסטע איז ארויס געקומען פון קיך מיט א צעפלאמט פנים, א דיקע פעטע ווארשעווער אידענע מיט א פעטן האלז און פעטע פינגער. זי האט מיט פרייד. אויך גענומען באטראכטן די פרישע גלאנצעדיגע טישטעכער און האנטעכער, ווי א טיכטיגע ווארשעווער האט זי ניט געקענט גלייכגילטיג זיין צו וועש. וואס וועסטו טאן מיט אזויפיל וועש, דאבריש? האט די באלעבאסטע געפרעגט ביי די לאוועטשערן מיט א באהאלטן שמייכעלע אין די פעטע פאלדן אויף איר גרויס פנים און מיט א וואונק צו די אנדערע מיידלעך, וואס האט אויסגעדריקט אי שפאס, אי אביסל קינה אויף דעם וועש. האסט דאך שוין אזויפיל אז דאס וועש פוילט דאך ביי דיר אין קאסטן, דו ניצט דאך עס ניט. שאדט ניט, זאל עס פוילן, עס וועט קומען אמאל א צייט אז איך וועל עס ניצן אויך. הלוואי פון מיינעטוועגן, האט די באלעבאסטע פון קאפע ווארשאווסקי געזאגט, ווידער מיט דעם זעלבן שמייכל, און געוואלט אריינגיין צוריק אין קיך אריין. עס האט זי אבער אפגעשטעלט גענענדל דער זשאכלינערן שטימע. גיב נאר א קוק ווי עס ארט איר ווען אונזער איינע קויפט זיך וועש. זיי אליין מעגן זיך נאר קויפן אויסשטייערס, באלעבאטישקייט, שאדט ניט, דאבריש, ניץ עס געזונטערהייט. די באלעבאסטע פון קאפעהויז איז ניט געווען די באלעבאסטע פון דעם הייזל צו וועלכן די מיידלעך האבן געקערט. די מיידלעך האבן געקערט צו אנדערע באלעבאטים. אין דעם קאפע זענען זיי נאר אריינגעקומען ווייל דארט איז געווען זייער בערזע. זיי פלעגן דארט פארברענגען בייטאג ביז מען טוט זיך אן פאר דער נאכט, און פאר גענענדל דער זשאכלינערן האט די באלעבאסטע פון קאפעהויז מורא געהאט. ערשטנס האט די זשאכלינערן א גרויס מויל, און צווייטנס האט אין שכנות'דיגן הויז זיך אויפגעעפנט אן אנדער קאפעהויז א קאנקורענט, און מיידלעך פון אנדערע הייזלעך האבן אנגעהויבן דארט פארקערן. איך מיין דען עפעס? פון מיינעטוועגן? וואס האט זי זיך אנגעטשעפעט אן מיר? זאל זי זיך דאס גאנצע געוועלב אויסקויפן! און די באלעבאסטע איז צוריק אריין אין קיך. וואס וועסטו טאקע טון מיט די טישטעכער און סערוועטן? וועסט דען דאס דען אמאל ניצן? אך! איך האב ליב א שיינעם קאפעליש און א שיינע פעלערינע, דאס איז פאר מיר! אבער אויסגעהאפטענע טישטעכער, דאס איז גוט פאר א באלעבאסטע וואס פירט א היים, ניט פאר אונזער איינער, האט זיך אנגערופן יענטעלע דער ממזר. די מיידלעך האבן אונטערגעשמייכלט, זיי האבן געוואוסט פון דער לאוויטשערנס שוואכקייט צו קויפן זיך באלעבאטישקייט, טייער וועש פאר דעם אפגעשפארטן גראשן וואס זי גיט ניט אויס אויף קיין קלייד, אויף קיין שוך, און ווי זי קען נאר פון א גאסט ציען א גראשן, גיט זי עס אויס פאר באלעבאטישקייט, כאטש דאס באלעבאטישקייט האט געפוילט ביי איר אין קאסטן. אפשר האט זי נאך געהאט א האפענונג אמאל עס צו נוצן ווען זי וועט חתונה האבן און פירן אן אנשטענדיג לעבן, ווי עס איז די האפענונג פון די מערסטע אזעלכע מיידלעך, און אפשר האט זי די האפענונג שוין אליין אויך ניט געהאט, נאר עס איז ביי איר געווען א מין שפיל מחמת ווען קיינער איז ניט געווען ביי טאָג, פלעגט זי ליב האָבן אַרויסנעמען די אָנגעקויפטע זאַכן פון קאַסטן און אויפראַמען איר שטיבל, ווי זי וואָלט געהאַט אַ מאַן און געפירט אַ באַלעבאַטיש לעבן. זי האָט אויף איר קליינעם טיש אויסגעלייגט אַ ריין טישטעך, אויפגעשטעלט דעם נייעם קופּערנעם סאַמאָוואַר, אָנגעהאַנגען די בילדלעך אויף דער וואַנט, אויסגעשפּרייט אַן אויסגעהאָפטענע זיידענע קאַפּע אויפן בעט, און פאַרנאַכט, ווען מען האט זיך אנגעהויבן גרייטן אויף געסט, האט זי די זאכן צוריק צוזאמענגענומען און באהאלטן אין קאסטן אריין. נאר באלד איז דער שמועס איבערגעהאקט געווארן. אין קאפע הויז איז אריינגעקומען א מיידל פון א יאר אכט, ארומגעהילט אין א גרויסער שאל, וואס העלפט דערפון האט זיך איר נאכגעשלעפט אויף דער פאדלאגע, און פון דער צווייטער העלפט האט ארויסגעשטארצט ווי א קליין חיה'לע דאס קעפל פון א קינד וואס דאס מיידל האט געהאלטן אין איין האנט. אין דער צווייטער האנט האט זי געהאלטן א בלעכענעם טשייניק. מיט א הייזעריגער שטימע, וואס קומט פון א פארשטאפט נעזל מיט א באלייגטן האלז, אויף אן עכט ווארשעווער לשון, וואס האט געקלונגען ווי געזונגען, האט דאס מיידל געזאגט, פאר א צווייער געזאטן וואסער! חנה'לע, חנה'לע, א קונה איז דא! האט איינע פון די האלב נאקעטע מיידלעך אריינגערופן אין קיך אריין וואו די באלעבאסטע איז געווען. פון דער קיך איז ארויסגעקומען א מיידל פון א יאר אכצן ניינצן, אנגעטון געווענליך ווי יעדער אנדער לעבעדיג מענטש, נאר דא צווישן די האלב נאקעטע מיידלעך וועלכע זיינען געזעסן אין זייערע נאכט העמדער און שלאפרעק, האט דאס מיידל וואס מען האט גערופן חנה'לע, אין איר רויט בלויען קארטענעם סטאניקל מיט די גלאטע פארקעמטע האר, מיט די צעפלאכטענע צעפ און מיט דעם פרישן נאטירליכן פנים אויף וועלכן עס איז ניט געלעגן קיין פארהארטעוועטער געבראכענער פודער ווי ביי די אנדערע מיידלעך, זיך אויסגענומען ווי אומנאטירליך און מאדנע. זי האָט אויסגעזען ווי אַן אָנגעטאָנענע צווישן נאַקעטע. חנה'לע האָט גענומען פֿון דעם קינד, וואָס האָט געהאַלטן נאָך אַ קליינער קינד אין האַנט, דעם בלעכענעם טשײַניק און איז געגאַנגען אין קאַפֿע-הויז אָנגיסן געזאָטן וואַסער פֿון זודיקן סאַמאָוואַר. וואָס מאַכט די מאַמע? האָט גענענדל די זשאַכלינערין געפֿרעגט דאָס קליינע מיידעלע. איך ווייס ניט. די מאַמעשי ליגט אין בעט און דער טאַטעשי איז ניטאָ. האָט דאָס מיידל ווידער געזאָגט אין אַ קינדישן געזאַנג מיט אַ הייזעריקער שטימע, גיב איר, חנה'לע, אַ קעזקיכל. דאָ האָסטו אַ פירער! זאָגט די זשאַכלינערין, אַרויסנעמענדיק אַ בייטעלע פֿון איר זאָק און אַוועקלייגנדיק אַ קופּערנע מטבע אויפֿן טיש. חנה'לע איז צוגעגאַנגען צום פֿענצטער. אין פֿענצטער איז געוואָרן אַ רעש פֿון די צעפֿלעגענע פֿליגן וואָס חנה'לע האָט דערשראָקן מיט דער האַנט, זי האָט אַרױסגענומען אַ קעזקיכל און עס דערלאַנגט דעם מײדל. דאָס מײדל האָט עס צוגענומען אָן װערטער. פֿאַר מיר אױך! פֿאַר מיר אױך! האָט זיך געלאָזט הערן פֿון אַלע זײַטן, װוּ די מײדלעך אין די נאַכט-העמדער זענען נאָר געזעסן. חנהלע האָט אָנגעלײגט דעם קינד אין טוך אַרײַן קעזקיכלעך װיפֿל זי האָט נאָר געקענט דערטראָגן. זע נאָר, דו זאָלסט ניט פֿאַלן מיטן קינד! שרײַט איר נאָך די זשאָכלינערן. גיי פּאַמעלעך, דו הערסט? זאָגן אַנדערע מיידלעך. אַ רחמנות אויף דעם פּאַפּיראָסניק, דאָס ווייב קרענקט שוין דעם זיבעטן חודש, און אַ פֿולע שטוב מיט קינדערלעך, דאָס האָט מען פֿון חתונה האָבן, זאָגט די זשאָכלינערן און ווישט זיך אָפּ פֿון פּנים מיט אַ טיכל דעם נעכטיקן פּוּדער. ניט אַלע מענער זענען דאָך אַזעלכע שלימזלניקעס ווי דער פּאַפּיראָסניק, רופֿט זיך אָפּ אין אַ ווינקל די לאָוויטשערן, וועלכע לייגט צונויף איר וועש. באלד האט די טיר פון קאפע הויז זיך אויפגעעפנט מיט רעש און א פאר יונגלעך ווי א צווילינג האבן געגעבן א שפרונג אריין געווארפן מיט די הענט מיט די קאפאטעס מיט די קאשקעטלעך און מיט די סידורים וואס זיי האבן געהאלטן אין די הענט מאמע גיב אונז עסן האבן די יונגלעך אויסגעשריגן שוין ביי די טיר שלמהלע קום נאר אהער רופט די לאוויטשערן צו א יונגל. ניין שלמהלע, קום צו מיר, אָט האָסטו אַ צווייער, אַז דו וועסט אַהערגיין, זאָגט די זשאָכלינערין און נעמט אַרויס אַ צווייער פון זאַק. שלמהלע, איך וויל דיר קויפן אַ מעסערל, אַז דו וועסט אַהערגיין. דאָס ייִנגל איז געשטאַנען אינמיטן, האַלב רויט פון דער וואַרעמקייט, וואָס איז אים געקומען פון לויפן, געקוקט מיט די בלישטשענדיקע אייגעלעך און ניט געוואוסט וואוהין צו גיין, נאָכן צווייער צי נאָכן מעסערל. שלמה'לע, קום עסן! האָט אים פּלוצלונג אָנגענומען חנה'לע בײַ דער האַנט און האַלב מיט גוואַלד אין קיך אַרײַנגעשלעפּט. גיב נאָר אַ קוק, ווי זי האָט מורא, איך וויל אים אַ שטיק אָפּבײַסן! קרימט זיך די זשאָכלינערן. דאָס אינגל האָט נאָך מיט די בלישטשענדיקע אויגן געקוקט צום צווייער, וואָס די לאָוויטשערן האָט געהאַלטן, און איז אָן ווילן אַרויס פֿון שטוב. אין קאַפֿע-הויז איז ווידער געוואָרן אַ באַוועגונג. עס זײַנען אַרײַן צוויי פֿרעמדע מענטשן. לויט זייער אנשטענדיגן אויסזען און אנשטענדיגער קליידונג, זיינען זיי קענטיג געווען זייער זעלטענע געסט אין קאפע הויז. די מיידלעך האבן זיך צוריקגעצויגן אין א ווינקל, טייל פון זיי האבן זיך פארריכט די האר, די קליידער, און געקוקט מיט פינקלענדיגע אויגן. די באלעבאסטע איז אויך אריינגעקומען פון קיך זיך גלייך געמאכט די האר. זי איז אנטקעגן געגאנגען די פרעמדע אומגעווענליכע געסט. באלעבאסט. די באלעבאסטע איז בלייך געווארן, אביסל דערשראקן פאר די פרעמדע מענטשן. נאר באלד האט זיך געוויזן א באקאנט פנים. וועלוול דער רויטער האט מיט זיין הייזעריגער און באסאווער שטימע אריינגערופן אין דער טונקעלער שטוב אריין, קאנאריק איז דא ניטא? די מיידלעך און די באלעבאסטע האבן זיך בארואיגט, דערהערנדיג די באקאנטע שטימע פון וועלוול דעם רויטן, דעם באלעבאסט פון הייזל, און האבן אפגעענטפערט, דא איז ער, ער שלאפט. זיי האבן געוויזן אויף א טונקל ווינקל פון קאפעהויז וואס איז אינגאנצן געווען איינגעוויקלט אין פינסטערניש, און אויסגערופן, קאנאריק! קאנאריק! מען רופט דיך! פון א סאפע איז אראפגעקראכן א הויכער יונג, ארויסגעקומען פון דער פינסטערניש, די לאקירטע כאלעוועס פון זיינע שטיוול האבן אפגעגלאנצט אין דער טונקלקייט, זיין שווארצער גריוו איז געווען צערודערט, און א פנים האט ער געהאט א זויערס כאטש אן אויסגעשלאפנס, א כיטרעס מיט צוויי קליינע וואנצעלעך. ער האט זיך גלייכגילטיג די אויגן אויסגעווישט מיט די הענט, ארומגעקוקט זיך א פארוואונדערטער ווי ער וואלט דא פלוצלונג אריינגעפאלן, און געפרעגט מיט א יונגע קלארע שטימע וועלכע איז געקומען פון א שטארקע ברוסט, ווער רופט מיך? אין דער שטימע האט מען אים דערקענט, מאטקע גנב'ס שטימע. קאפיטל צוויי. מאָטקע גנבֿ האָט אָנגעקוקט די צװײ מענטשן, װאָס װעלװל האָט אַרײַנגעבראַכט אין קאַפֿעהױז. אײנער פֿון זײ, דער עלטסטער, איז געװען אַ נידעריקער, אַ דינלעכער, מיט אַ פּאָר שװאַרצע פֿינקלדיקע אױגן, װאָס האָבן געקוקט אױף אַלע און אַלץ מיט פֿאַראַכטונג און חשד, װי אײנער, װאָס איז זיכער אין זײַן װעלט און האָט אַלץ אין דער ערד. אַ גראָבן ציגאַר האָט ער געהאַלטן אין די ציין, װאָס זײַנען שװאַרץ געװען פֿון רױכערן. געהוסט הײזעריק איטלעכע װײַל און געשפּיגן. דערפֿאַר האָבן פֿון אים אַראָפּגעבליצט בריליאַנטן. אַ בריליאַנטענע האַרף אין קראַװאַט, װאָס האָט צו װיסן געגעבן, אַז דער מענטש שטײט נאָענט צו דער קונסט.

פאַן דירעקטאָר. מאָטקע האָט זיי שווייגנדיק באַטראַכט, אַ ביסל אומרויִק און פאַרוווּנדערט, וואָס אַזעלכע וואַזשנע לייט האָבן עפּעס צו אים אַ געשעפט, ער האָט דאָך זיינע געפילן ניט אַרויסגעוויזן. ער האָט נאָר געקוקט מיט אַ ברוגזדיקן בליק אויף וועלוול דעם רויטן, וואָס ער האָט אים גערופן און געפרעגט שטום, וואָס איז? הער אויס קאנאריק, דא איז א געשעפט פאר דיר. אז דו וועסט זיין א קלוגער קענסטו א גראשן כאפן, נאר דו מוזט זיין קלוג און פארשטיין אן עסק. וואס איז עס פאר א געשעפט? לאמיך הערן. האט מאטקע געזאגט. געמיינט אז ער טוט דאס גאנץ רואיג, נאר די אומרואיגקייט זיינע און דאס וועלן וויסן וואס עס האבן די מענטשן צו אים, האבן זיך ארויסגעוויזן פון זיין באוועגונג. דער עלטערער, דער פאן דירעקטאר, האט מאטקע'ן באטראכט פון א זייט, אים דורכגענומען מיט זיינע קליינע פינקלדיגע אייגעלעך וואס ער האט זיי צוזאמענגעקנייטשט, ווי ער וואלט געוואלט דערגיין אינגאנצן ווער קאנאריק איז. דערנאך האט ער זיך אויסגעהוסט, אויסגעשפיגן, ווי עס וואלט געווען א צייכן אז ער ווייסט שוין, און האט זיך אנגערופן, ארומקוקנדיג זיך מיט פאראכטונג אויף דעם קאפעהויז. ניטאָ וואו זיך אַוועקצוזעצן. וואָס קען מען דאָ קריגן? חנה'לע, חנה'לע, קום נאָר אַרויס! האָט וועלוול אַריינגערופן אין שטוב אַריין. חנה'לע, חנה'לע, האָט מען געהערט פון אינעווייניק רופן. באַלד איז אַרויסגעקומען חנה'לע מיט אַ האַנטוך אויפן אַקסל. פֿאַרװוּנדערט און דערשראָקן האָט זי אָנגעקוקט די פֿײַנע לײַט, און די שרעק האָט גערױטלט אירע יונגע פֿרישע באַקן און אױפֿגעגלאַנצט אירע שװאַרצע יונגע אױגן. מאַך אַן אָרט װוּ זיך אַװעקצוזעצן, זעסט דאָך װער עס איז דאָ! האָט װעלװל געריבן פֿאַר פֿרײד זײַן פּלאַטשיקע נאָז, װײַזנדיק מיט די אױגן אױף די בעקאָװעדיקע געסט. חנה'לע האָט פלינק מיטן האנטעך איבערגעריבן דאָס טישל, אוועקגעשטעלט א פּאָר שטולן. אלע האָבן זיך ארומגעזעצט. דער דירעקטאָר האָט מיט די זעלבע קליינע אייגעלעך, וואָס ער האָט פריער באטראכט מאָטקען, איצט דורכגעלעכערט דאָס רירעוודיקע מיידל. דערנאָך, אז דער דירעקטאָר האָט זיך געהאט אוועקגעזעצט, אביסל אָפּגערוקט פון טיש, האָט ער זיך אָנגערופן מיט א גוטמוטיק שמייכעלע. אה נו, זאל זי דערלאנגען א פלאש שאמפאניער נאר אן עכטע מייסטער מארקע. חנה'לע האסט שאמפאניער? האט וועלוול געפרעגט מיט א שפאסיגן טאן, וועלנדיג צופרידנשטעלן דעם פאן דירעקטאר. חנה'לע איז געבליבן שטיין אינמיטן שטוב און האט ניט געוואוסט וואס מען פארלאנגט פון איר. וואס זאל איך געבן? האט זי געפרעגט בייז און רויט ווערנדיג. גיב שוין דארט דיין טיי מיט די קעזקיכל וואס דו האסט, האט דער יונגערמאן, דעם דירעקטאר'ס אדיוטאנט, געזאגט מיט א באפעלערישן טאן. ווער איז דאס? האט דער דירעקטאר געפרעגט, איינקוקנדיג זיך מיט די קורצזיכטיגע אייגעלעך אין זיין גרויסן בריליאנט פון קליינעם פינגער, ווי ער וואלט ניט געווען געמיינט חנ'לען נאר דעם בריליאנט. זי איז דער באלעבאסטע'ס טאכטער. די מוטער אירע האלט דאס דא דאס קאפעי הויז. און זי דרייט זיך ארום אויף גאטס וועלט און טוט גארניט. א שאד. האט דער דירעקטאר געזאגט ווי פאר זיך. יא, זי איז א בעלעבאטיש קינד, די מוטער היט זי ווי דאס אויג אין קאפ. האט וועלוול ווייטער דערציילט. נו, זאל זי זי היטן. וואס זיצט מען? האט דער דירעקטאר געפרעגט אומגעדולדיג, מיט א קאפריז. קאנאריק דו ווייסט ווער דער פאן איז? ווייזט וועלוול דער רויטער אויפן פאן דירעקטאר. ניין, איך ווייס ניט, האט מאטקע אפגעענטפערט בייז און צערודערט. די געזעלשאפט, אין וועלכער ער איז ניט געוואוינט געווען, האט אים נערוועז געמאכט. דאס איז דער פאן דירעקטאר פון

אלע העכערע אפיצערן מיט די פאלקאווניקעס, דער גאנצער וואיענסקי שטאב קומט אין אקוואריום טרינקען שאמפאנער און זעהן די שאנסאנעטקעס ארבעטן, האט געזאגט מיט שטאלץ דער שיינער יונגערמאן. דער פאן דירעקטאר, וואס דער שמועס איז געגאנגען וועגן אים, האט גאנץ גלייכגילטיג אריינגעקוקט אין דעם בריליאנט פון זיין קליינעם פינגער. ביי דעם פאן דירעקטאר ארבעטן די גרעסטע אקטריסעס, די גרעסטע טענצערינס פון דער וועלט, פארשטייסט? און ביי אים, אז עס טאנצט א שאנסאנעטקע קריגט זי א נאמען איבער דער וועלט און קען קריגן טויזענטער דערנאך. די גרעסטע שאנסאנעטקעס קומען צו פארן קיין ווארשע און בעטן זיך ביים פאן דירעקטאר ער זאל זיי לאזן טאנצן אין זיין שאנטאן כדי זיי זאלן קריגן א נאמען. חנה'לע האט דערווייל אריינגעבראכט אויף א טאץ טיי מיט קעזקיכלעך און דאס אוועקגעשטעלט פאר די געסט. נו, דער שאמפאנער איז דא? האט דער דירעקטאר געפרעגט און ווידער גענומען באטראכטן חנה'לע מיט זיינע צוזאמענגעקנעטשטע אייגעלעך. דאס מיידל האט זיך גערויטלט אונטער זיין בליק, אירע הענט האבן געציטערט און איבערגעגאסן די גלעזער מיט טיי וואס זי האט אוועקגעשטעלט. דרייט זיך ארום א מיידל אויף גאט'ס וועלט און טוט גארניט. א שאד. זאגט דער דירעקטאר פאר זיך מיט א זיפץ, נעמט ארויס פון קעשענע א גאלדענעם פארטציגאר באזעצט מיט בריליאנטן און סוּווענירן און טיילט אויס פאפיראסן ארום דעם טיש. הער אויס קאנאריק. דער פאן דירעקטאר האט געהערט פון דיין נקבה

קוים קוים האט דער יונגערמאן וואס איז געווען דער מבין אויף די סחורות גערימט פאר דעם דירעקטאר די סחורה, איך בין אן ערליכער מענטש, רופט זיך אן וועלוול צו מאטקין, זעסט, ווען דער פאן, ווייזנדיג אויפן יונגנמאן, איז געקומען צו מיר און געמאכט מיט מיר א שמועס וועגן דער שפאניערן, האב איך אים באלד געזאגט, די שפאניערן איז קאנאריקס נקבה. ער האָט זי צו מיר אַרײַנגעבראַכט, ער האָט זיך צוליב איר געשלאָגן מיט שלמה שלאָסנהעקער, ער האָט צוליב איר אין די זײַטן געשטאָכן געקראָגן. דאָס איז זײַנס. װאָס מײַנס איז מײַנס, און װאָס זײַנס איז זײַנס. קײן סקאַנדאַלן און מעסערשטעך האָב איך ניט ליב. דײַן נקבֿה, דאַרף מען מיט דיר רעדן. דער פּאַן-דירעקטאָר קען מאַכן פֿון איר אַ לײַט, און דו קענסט כאַפּן אַ שײנעם גראָשן. ווילסט זי אפלאזן דעם פאן דירעקטאר? מאטקע איז געזעסן די גאנצע צייט און האט געשוויגן. עפעס וואס טיף אין זיך געקלערט, געצויגן א האלבע וואנצע און געקייט. אויפן דירעקטאר האט ער שוין געטראגן א כעס. אין בעסטן פאל וואלט ער אים גאר געוואלט די אויגן אונטערהאקן. פארוואס ווייס ער ניט. עס איז אים ניט געפעלן געווען ווי דער דירעקטאר האט געקוקט אויף חנה'לע. מאָטקע איז טאַקע געווען אַ פּאַטראָן פֿון נקבֿות, און אַ נקבֿה איז בײַ אים געווען גערעכנט פֿאַר אַ סחורה, האָט ער אָבער געוווּסט דעם חילוק פֿון אַ נקבֿה ביז צו חנהלען, וועלכע איז אַן אומשולדיק מיידל, און ער האָט ניט ליב געהאַט, וואָס דער דירעקטאָר האָט געזאָגט. ער האָט דערפֿאַר געשוויגן און גאָר ניט געענטפֿערט. כאַפּט ניט, לויפֿט ניט, לאָמיך זי פֿריִער זען. איך ווייס וואס דאס איז, האט דער דירעקטאר געזאגט גלייכגילטיג. דער פאן דירעקטאר קען זי זען, וואו איז זי קאנאריק? זי איז אויבן ביי זיך אין שטוב, האט אים מאטקע בייז אפגעענטפערט. טא וואס וועלן מיר באלעמוטשען, קומט, לאמיר זען די שפאניערין פון בארדיטשעוו, האט דער דירעקטאר געזאגט אומגעדולדיג. חנה'לע, חנה'לע, האט וועלוול גערופן, דאס מיידל איז אריינגעקומען, דער דירעקטאר האט ארויסגענומען א גרויסן דיקן בוזעם-טייסטער, צוערשט דארט געזוכט און דווקא געפרעגט צו זי האט ניט פון קיין הונדערטער רעשט צו געבן. אלע האבן געלאכט. דערנאך האט ער א פרעג געגעבן פון א פינף און צוואנציקער. צום סוף האט ער געפונען א רובל, וואס ער האט דעם מיידל אין האנט אריינגעגעבן מיט א טיפן בליק פון די צוזאמענגעקנייטשטע אייגעלעך. קיין רעשט האָט ער ניט געװאָלט נעמען. דרײט זיך אַרום אַ מײדל אױף גאָטס װעלט און טוט גאָרניט, האָט דער דירעקטאָר נאָכאַמאָל געזאָגט פֿאַר זיך. אים איז געפֿעלן די חכמה, און װי אַ מענטש, װאָס האָט זיך זײער ליב געהאַט, האָט ער ליב געהאַט אָפֿט צו דערמאָנען זײַנע חכמות. װען אַלע האָבן זיך אױפֿגעהױבן גרײט צו גײן, איז מאָטקע געבליבן זיצן. װאָס זיצסטו קאַנאַריק? גײסט ניט מיט? קום נאר אהער וועלוול, האט מאטקע גערופן דעם באלעבאס פון הייזל אין א ווינקל אריין, ווער איז דער? פרעגט ער אויפן דירעקטאר, דאס איז דאך דער דירעקטאר פון קאפעי שאנטאן אקוואריום, כ'ווייס ניט יא דירעקטאר אדער ניט דירעקטאר, נאר דער מענטש געפעלט מיר ניט, אז ער וויל ארויפגיין זען די שפאניערן זאל ער גיין, אויבן איז אן אפען הויז און ווער עס וויל גיין ארויף קען גיין. נאָר קױם װעט ער װעלן עפּעס דאָ מאַכן מיט חנהלען, דו הערסט, גײט ער פֿון דאַנען קײן לעבעדיקער ניט אַרױס. װאָס פֿאַלט דיר אײַן? ביסט משוגע געװאָרן? גענוג, איך האָב שױן געזען. איצט קען ער גײן. איך װעל דאָ װאַרטן. אפֿשר װיל ער ניט, אַז איך זאָל אַרױפֿגײן, װעל איך ניט גײן. קרומאַשאַטקע, קום! זאָגט דער דירעקטאָר צום שײנעם הײכן מאַן, װאָס מען האָט אים אין דער אונטערװעלט גערופֿן קרומאַשאַטקע. דאָס איז געװען אַ יונג אַ גיבור, װאָס דער דירעקטאָר האָט אים מיטגעפֿירט מיט זיך צום באַשיצן. דער דירעקטאָר, קרומאַשאַטקע און װעלװל זײַנען אַרױפֿגעגאַנגען צו דער שפּאַניערן. זײ זײַנען געגאַנגען איבער פֿינצטערע טרעפּ. דער דירעקטאָר האָט זיך באַלױכט מיט אַן עלעקטרישן לעמפּל. אױף די. טרעפ האבן זיי אנגעטראפן קליינע קינדער וועלכע האבן זיך געשפילט אין דער פינסטער. ערגעץ האט א טיר זיך אויפגעעפנט, א אידענע האט דעם קאפ ארויסגעשטעקט, און פון א שטוב האט זיך געהערט א געוויין פון א קינד. באלד זענען זיי אנגעקומען פאר א טיר. וועלוול איז אפריער אריין. דערנאך האט ער דעם קאפ ארויסגעשטעקט און אריינגערופן דעם דירעקטאר מיט קרומאשאטקען. זיי זענען אריינגעקומען אין א קליין שטיבל וואס איז געווען פארהאנגען אויף טיר און פענסטער מיט פארשטויבטע רויט סאמעטענע פארהענגען. אויף א געבעט סאפקעלע איז געזעסן א מיידל אין א לייכט באטיסטן נאכט קאפטנדל, האט גערויכערט א סיגארעט און געפוצט זיך די נעגל און עפעס געפייפט. האלב פארוואונדערט האט זי אנגעקוקט די אריינגעקומענע געסט. דער דירעקטאָר האָט דורכגעעגבערט דאָס שװאַרץ-חנעװדיק מײדל מיט זײַן בליק, געקנעטשט די אײגעלעך און געקוקט מיט איבערלײגונג, װי ער קוקט אױף דעם בריליאַנט, װאָס ער טראָגט אױף זײַן קלײנעם פֿינגער. דאָס מײדל איז אים קענטיק געפֿעלן געװען פֿאַר זײַן זאַך. װאָרעם, װי תּמיד, אַז דער פּאַן-דירעקטאָר איז צופֿרידן געװען פֿון עפּעס, האָט ער אױך איצט זיך באַלעקט מיט זײַן צינגל, און די אײגעלעך האָבן זיך אים געקנעטשט.

גערויטלט זיך אביסל, האט זי אונטערגעכאפט די שווארצע שווערע לאקן האר וואס זענען איר איבערן דינעם האלז געפאלן, אויפגעהויבן זיי און פארשפילעט מיט הארנאדלען. איך זע, איך זע, האט דער דירעקטאר געזאגט און געטיילט פאפיראסן. קענסט גיין אויף אלאם, נינא? האט זי וועלוול געפרעגט. יא, איך האב געארבעט אין א צירק אויף דער פראווינץ. און טאנצן שפאנישע טענץ קענסטו? איך ווייס ניט. מען האָט מיך אַמאָל געלערנט, האָט דאָס מיידל געשמייכלט. זי וועט שוין קענען. מען וועט זי שוין אויסלערנען, זאָל זי זיך נאָר אויפהייבן און גיין איבער דער שטוב. דאָס מיידל, וואָס איז געוואוינט געווען, אַז די געסט, וואָס קומען צו איר, זאָלן זיך מיט איר אַנדערש באַגיין און אַנדערע זאַכן פאַרלאַנגען, האָט איצט ביי די מאָדנע פראַגעס און ביי דעם אָנשטענדיקן האַלטן זיך פון די פרעמדע זיך דערשראָקן און זיך גערויטלט ווי אַן אומשולדיק מיידל. נאָר אויס געוווינהייט צו פֿאָלגן מאַנספּאַרשינען, האָט זי אויך איצט געפֿאָלגט, אויפֿגעהויבן זיך און געגאַנגען איבער דער שטוב. דער דירעקטאָר מיט קרומאַשאַטקען האָבן זיך געשטעלט אין אַ ווינקל און באַטראַכט ביידע דעם מיידלס גאַנג, איר פֿיגור, דעם ריטם פֿון אירע טריט, און האָבן וועגן דעם גערעדט צווישן זיך אין דער שטיל, ווי פֿערד סוחרים רעדן צווישן זיך, באַקוקנדיק אַ פֿערד וואָס מען האַלט בײַם קויפֿן. זיי האבן געהייסן דאס מיידל זיך אפשטעלן אינמיטן גאנג, די הענט אויפהויבן אין דער הייך, באוועגן זיך, דאס מיידל האט געפאלגט. נו, האב איך דעם פאן דירעקטאר גענארט? האט קרומאשאטקע געזאגט אין דער שטיל. זי וועט שוין קענען, מען וועט זי שוין לערנען, האט דער דירעקטאר אפגעענטפערט צופרידן און ווידער גענומען טיילן פאפיראסן. ווער האָט זי אַהער געבראַכט? האָט דער דירעקטאָר געפֿרעגט אין דער שטיל בײַ וועלוולען. דאָס איז דער יונג. ער רופֿט זיך קאַנאַריק. ער האָט זי געבראַכט פֿון דער פּראָווינץ. ערגעץ וווּ זי דערטאַפּט אין אַ צירק. אָ, גענוג קלעפּ און מעסערשטעך האָט ער געקראָגן, איידער מען האָט אים אין דער חבֿרה אַרײַנגענומען. מען האָט זי אים געוואָלט אָפּשלאָגן. ער האָט זיך ניט געלאָזט. ער איז אַ ביטערער יונג, אַ לאַדע װאָס שטעכט ער באַלד, און חבֿרה האָט מורא פֿאַר אים איצט. זי איז זײַן נקבֿה, ער נעמט פֿאַר איר דאָס געלט אָפּ, מיט אים דאַרף מען זיך דורכרעדן. מיט אים איז ניט גוט צום האָבן צו טאָן, ער איז אַ בײזער יונג. אויב אזוי קומט רעדן מיטן יונג. מיט דיר איז דאך ניטא וואס צו רעדן, האט דער דירעקטאר געזאגט און איז ארויס. קאפיטל דרײַ. מאטקע איז איבערגעבליבן אין קאפי הויז. ער איז געווען צערודערט. דעם דירעקטאר'ס בליקן אויף חנה'לען און זיינע רייד אויף איר האבן אים געמאכט אומרואיג. ביז איצט איז אים גארניט אין זינען אריינגעקומען חנה'לע אנדערטהאלבן יאר זינט מאטקע איז געקומען קיין ווארשע מיט מארין און האט זי אריינגעגעבן אין דעם הייזל אין קאפע ווארשאווסקי קען ער חנה'לען ווי דער באלעבאסטעס מיידל וואס באדינט די געסט. צוערשט איז אים אויך א וואונדער געווען וואס צו חנה'לען רעדט מען אנדערש, צו חנה'לען באציט מען זיך אנדערש, און אלע סיי די יונגען וואס האבן צו זאגן איבער די גאסן-מיידלעך, סיי די געסט וואס קומען אהער ביינאכט אריין, ווייסן צו מאכן א חילוק צווישן חנה'לען און די אנדערע מיידלעך. קיינער וועט זיך נישט דערוועגן צו זיך טשעפען צו איר, רעדן צו איר עפעס אנדערש ווי הייסן איר דערלאנגען טיי, קאפע געבעקס. כאטש חנה'לע האט זיך ארומגעדרייט האלבע נעכט אין קאפע און צוגעזען די אלע ווילדע סצענעס וואס די געסט טוען אפ מיט די מיידלעך, דאך איז עס עפעס אזוי געווען. דערנאך איז ער שוין געוואוינט געווארן דערצו ווי אלע אנדערע, און געוואוסט אז חנה'לע איז א באלעבאטיש מיידל און די אנדערע נקבות. און פונקט ווי אלע אנדערע יונגען האט ער עפעס געהאט א געפיל פון חוב אפצוהיטן חנה'לען, און וויי וואלט געווען דעם גאסט וואס וואלט זיך דערוועגט זי אנצורירן. נאך מער, אפילו די מיידלעך וועלכע האבן גערעדט צווישן זיך די אויסגעלאסענסטע רייד, האבן זיך געהאלטן פיל אנשטענדיגער ווען חנה'ל איז געווען אין קאפי-הויז.

ער, מאָטקע אַלײן, האָט עפּעס אָנגעהױבן קלערן װעגן חנהלען, װאָס ער האָט דאָס געהאַלטן בײַ זיך װי אַ װיכטיקע ענדערונג, און ער האָט זיך געװוּנדערט, פֿאַר װאָס ער האָט ביז איצט װעגן דעם גאָרניט געטאָן. אַזױ פֿאַרטאָן אין זײַנע געדאַנקען, האָט אים װעלװל דער רױטער געקלאַפּט איבער דער פּלײצע און אים צוגערופֿן צום טיש, װוּ דער דירעקטאָר מיט דעם הױכן שײנעם יונגנמאַן האָבן שױן געװאַרט אױף אים. הער אויס מאטקע, אז דו וועסט זיין א קלוגער יונג, קענסטו דא פארדינען א שיינעם גראשן. אזא וואס דו האסט נאך אין דיין לעבן נישט אנגעזען, רופט זיך צו אים אן וועלוול. פארוואס און פארוויפיל? פרעגט מאטקע קורץ. דער פאן דירעקטאר וויל פון דיר די שפאנקע אפקויפן. אפקויפן אויף איינמאל, אז דו זאלסט אויף איר מער קיין פרעטענזיעס ניט האבן. האט זיך אנגערופן קראמאשאטקא. מאָטקע האָט געשוויגן און איז געבליבן זיצן אַ בלאַסער. ער האָט געקלערט נאָך אַ מינוט, כּדי זיך אויפֿצוכאַפּן, און דעם דירעקטאָר מיט דעם שיינעם יונג און וועלוולען אַלעמען די ציין און די אויגן אויסהאַק צוהאַקן. ער האָט שוין פֿאַרקלעמט אַ פּאָר פֿויסטן אויף זיי. דער דירעקטאָר רופֿט זיך אָן. און ביי מיר איז באלד געלט, ביי מיר איז ניט גערעדט, איך האב ניט קיין מורא אז דו וועסט מיר דאס געלט צונעמען, מיר באהאלט מען קיין געלט ניט, זאגט דער דירעקטאר און נעמט ארויס פון דער בוזעם-קעשענע דעם ברייטן גרויסן טייסטער, כאפט ארויס א פינף און צוואנציגער און לייגט עס אויפן טיש פאר מאטקע'ן. דא האסטו דערווייל פֿינף און צוואַנציק קערבלעך האנט-געלט, און אז דו וועסט זי ברענגען אויף דעם אדרעס אויף וועלכן מען וועט דיר הייסן, קריגסטו דיינע הונדערט און פֿופֿציק קערבלעך. מאטקע'ן האט דאס בלוט געגעבן א שלאג אין פנים אריין ווען ער האט דערזען דאס געלט אויפ'ן טיש. א געדאנק האט אים געגעבן א לייכט אויף אין די אויגן אריין, און דער געדאנק האט עפעס געהאט א שייכות מיט חנה'לען. פארוואס, האט ער ניט געוואוסט.